משיחת י"ב תמוז תשכ"ז. אין תורה איז דאך סדר אויכעט תורה, וואס דערפאר איז דאך אויכעט אין די ד' וואס חייבים להודות, איז שטעלט מען זיך אפ אויפן שינוי הסדר וואס איז דא צווישן ווי די סדר איז אין פסוק אין דעם קפיטל תהלים אין די מזמור תהלים, דערנאך ווי ס'ווערט געבראכט אין גמרא אין דעם תנו רבנן. און ווי ס'שטעלט זיך אויף דערויף אפ די גאונים און דערנאך אויכעט אין תוספות און די חילוקי דעות שביניהם, בשעת דער בעל השמחה הגאולה והשמחה ברענגט אראפ דעם סדר אין במאמרו אין דעם צווייטן מאמר וואס דאס א ביאור און מער באריכות די עניינים פון דעם ערשטן מאמר פון ברוך הגומל וכפי שיתבאר בשבת הבא בעזר השם, ברענגט ער דארטן ווי דעם לשון הטור והשולחן ערוך אז ס'דא די ד' חייבים להודות וסימנך וכל החיים יודוך סלה, און ברענגט אראפ אויכעט די ור א וואס איז די ראשי תיבות פון חיים, אז די ראשי תיבות איז חולה און ים יסורים מדבר.

וואס זאגט ער אז לכאורה איז דער ח' האט געדארפט מיינען ניט חולה נאר חבוש, און דערפאר האט געדארפט זיין די ראשי תיבות חבוש און יסורים און ים מדבר, און ווי ער איז מבאר אז בית האסורים איז ניט קיין הכרח אז זאל זיין פארבונדן מיט יסורים,

אין טור איז דא פארשידענע גירסאות וואס די דערפאר איז דא אין דרוקערס וואס ווייזט אויס אז דער בחור הזעצער האט זיך געזעצט, געשטעלט אויף זיך און האט געזעצט אינעווייניג חבוש אבער ווי מען זעט פון די פרישה אליין איז אז אין טור איז געווען די גירסא ווי דער רבי ברענגט עס אראפ במאמרו אז דער ח' מאכט חולה און ניט חבוש. בכללות וואס דארף מען דא האבן דעם גאנצן ענין א סימן אז ס'אינגאנצן דא פיר, שטעלט זיך אויף דערויף דער ב"ח. און זאגט אז אזוי ווי אין גמרא שטייט ניט אויף אלע פיר אז מען דארף מאכן די ברכה כשיצא מן הסכנה, דאס שטייט מער ניט ווי אויף חולה שנתרפא און אויף יצא מבית האסורים, דאס שטייט אבער ניט אויף ים ומדבר. וואלט מען דאך געקאנט מיינען אז ביי זיי דארף מאכן די ברכה אפילו ווען זיי זענען נאך אין מדבר און אפילו ווען זיי געפינען זיך נאך אין ים, ווארום בכל יום ויום אז ס'גייט דורך בשלום האט דאך לכאורה אן ארט אויף מאכן די ברכה, איז אט דאס איז דער סימן מוסיף אז ווען דארף זיין די יודוך סלה, בשעת ס'איז דא דער כל החיים אז זיי האבן זיך שוין אומגעקערט אינגאנצן לחיים. וואס דאס איז מיט די פארגליכן די אלע פיר, פונקט אזוי ווי ביי חולה שטייט בפירוש אין גמרא שנתרפא, ועל דרך זה דארף אויכעט זיין ביי די אנדערע וואס דארט שטייט ניט אין גמרא דער בפירוש. דאס וואלט אבער געווען גוט ווען דער סימן וואלט געשטאנען אין גמרא.

אז ו ד ד ארבעה חייבים להודות א יורדי הים כשיוצ כשעלו ועל דרך זה יורדי דרכים כשבאו לעיר און אזוי אויכעט ביי די אנדערע צוויי במילא איז לויטן ב"ח נאך דארף מען זאגן אז דאס מיינט ער אז דער טור ברענגט א ראיה לדבריו אז לויט דעם סימן זעט מען אז אלע פיר דארפן זיין אויסגעגלייכט וואס מ'קען זאגן בדרך אפשר איז דא דא נאך אן ענין וואס דעמאלט איז אויכעט אפגעטייטשט אט דאס וואס דא שטייט וכל החיים. ווארום ס'איז דאך דא די צוויי דעות צי אטא דאס וואס מ'דארף מאכן דעם יודוך סלה, צי ס'דארף דאס זיין מער ניט ווי די בדיוק אטא די ד' און מערער ניט, אדער בדוגמא אטא די אלע וואס זענען געווען בסכנה ויצאו ממנו איז יענע דארפן אויכעט זיין יודוך סלה, פסקנט אפ דער אלטער רבי אין ברכת הנהנין וכן נהגו אז ניט נאר בדיוק אטא די פיר נאר אטא די אלע וואס זיי זענען געשטאנען אין א סכנת נפשות ויצאו ממנו ווי נפל עליו כותל וכיוצא בזה ווי ער ברענגט דארט די דוגמאות.

א ווען איז מען מחוייב אין דער ברכה כשחזר לבוריו לגמרי, ווען דער חולה איז אינגאנצן געזונט געווארן, ועל דרך זה אויכעט בנוגע לבית האסורים און די ים און מדבר, וואס דאס איז דאך אויכעט אין דעם סימן בשעת מען זאגט דער כל החיים, אז ניט נאר א מקצת מן החיים איז ביי אים נתתקן געווארן,

וואס אט דא קומט ארויס כמדובר כמה פעמים ווי אזוי נגלה איז געבונדן מיט פנימיות התורה אט דאס וואס ער איז מבאר אין דעם מאמר פון ברוך הגומל לחיימים לחייבים טובות אז דאס איז פארבונדן מיט מלחמת היצר וואס צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו.

נאר אין יעדער ענין וואס ער עובר על רצון הבורא אפילו א דקדוק קל של דברי סופרים איז דאך ווי ער זאגט און מבאר בתניא בארוכה איז ער בשעת מעשה נפרד ממקור החיים וואס דאס איז דער דיוק אז וכל החיים יודוך סלה אז אין יעדער ענין וואס צופה רשע לצדיק זאל מען וויסן זיין אז דאס איז א ענין פון להמיתו

איז דאך דערפון גופא א הוכחה, אז אויב דער עונש איז ניט א ענין של מיתה איז דאך לכאורה דער פגם אויכעט ניט אן ענין של מיתה, איז דאס ווי דאס קומט דערנאך ארויס שפעטער, אבער בשעת מעשה איז ער נפרד ממקור חיותו, ס'איז ניטא דער ענין פון אתם הדבקים בהוויה אלוקיכם ווארום ער קען דאך ניט זיין דבוק בהוויה

און דאס זאגט מען וכל החיים יודוך אז מען דארף בענטשן גומל, און דערנאך זאגט מען סלה וואס כל מקום שנאמר סלה נצח סלה ועד איז אין לו הפסק, פונקט ווי יהללוך סלה איז דאך דער פירוש אז יעדער טאג דארף ער דאווענען און יעדער טאג דארף ער מהלל זיין. און דא זאלן מיר זאגן אז כל החיים יודוך סלה ער וועט מאכן יעדער טאג ברכת גומל אויף דעם נס וואס האט אים געטראפן אין איין טאג איז אטא דעמאלט איז דאס פונקט א היפך הכוונה. נאר דער ביאור בזה איז אז בשעת ס'איז דא דער ענין פון יודוך דארף דאס זיין אין אן אופן ווי דאס איז סלה.